משיחת פורים תשכ ג. ועל דרך זה איז דאך אויכעט אין נאך אין א גרעסערע געלעגנהייט, ווייל געווען אויף תקופתינו איז דאך דא כמה קיצים, וואס בשעת ס'איז דא א קץ איז דאס אויך א ראי' אז דאס איז א התעוררות למעלה. על אחת כמה וכמה בשעת ס'איז געווען אזויפיל קרבנות, און ניט קרבנות וואס מ'דארף האבן א כ' הדמיון, כאילו נתמעט חלבי ודמי, נאר ס'איז געווען קרבנות בפועל, און דווקא פון חלק המובחר פון כל חלב להוויה. איז דאך לכאורה און לאליבא דאמת האט דאך געדארפט זיין די מסקנא מידית, די ערשטע מסקנא אז איצטער דארף דארף מען מאכן אז זאל זיין דער דור שכולו זכאי דערפאר וואס די עוונות האבן די קרבנות אראפגעשווענקט, דארף מען ניט האבן נאר זיך אויסהיטן אויף ניט מוסיף זיין, קיין דברים בלתי רצויים קומט משיח. איז תמורת זה האט מען אויסגעטיישט אט דער ענין הקרבנות ווי גערעדט פריער, יודע את רבונו ומכוון ווי דער סיום המאמר איז, מ'האט זיך אריינגעלאזט אין כוחי ועוצם ידי, וויבאלד אז כל חלב להוויה איז א סימן אז נישט דאס איז דער וועג חס ושלום און מ'דארף גיין מיט אן אנדער וועג. און מ'וועט באווייזן דעם אייבערשטן אז מען ווערט ניט נתפעל און מען וועט איינשטעלן א נייעם סדר אין וועלט וואס איז דאך לא היה לעולמים אזא מין מציאות אז אידן זאלן האבן א בחירה חופשית אויף איינשטעלן דעם חיי הפרט וחיי הכלל אין אן אופן ווי ער זאגט אין רמב ם יכוף כל ישראל ללכת בדרכו. אויף נויטן א אידן אז ער זאל לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, וואס נאך קיינמאל נישט געווען אזא מין געלעגנהייט מצד שני הענינים, מצד די התעוררות וואס איז דא מלמטה אויף לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, מען דארף ביי זיי נאר מסביר זיין אז דאס איז דאס וואס זיי זוכן. נאר זיי טאפן דערווייל און ווייסן נאך ניט, עפענט זיי די טיר וועט מען דערזען דעם מאור האמת, און אויכעט מצד דעם מצד דעם מלמעלה וואס מען האט געגעבן אידן א כח אז זיי זאלן אריינפירן אין אן אופן פון מלמעלה למטה, לימוד התורה וקיום המצוות בפועל ביז בחיי היום יום. און ווי גערעדט פריער איז דורכגעגאנגען כמה וכמה שנים און מען נוצט ניט אויס לגמרי אט א די געלעגנהייט. איז אמת טאקע מען האט די הבטחה פון אל בל ידח לא ידח ממנו נדח, דערוויילע גייט אבער אוועק נאך א טאג וואס שכינתא בגלותא און די זעלבע צייט איז בני ישראל בגלות, און במילא גייט אוועק נאך א טאג וויבאלד א חורבן ירושלים איז נתמלאה צור, און דערנאך איז דאך שעת הכושר איז דאך שעת הכושר, און אן עת רצון איז דאך אן עת רצון, וואס די צוויי ווערטער רצון איז טאקע רצון אבער עת האט אין זיך א ענין של הגבלה רחמנא ליצלן חס ושלום.

אז אפילו בשעת החטא היתה באמנה אתו, און איצטער איז דא א קול גדול ולא יסף בעולם שובו בנים שובבים, און מען האט נאך אראפגענומען דעם ווארט שובבים דערפאר וואס ס'איז געווען א קרבן וואס האט מכפר געווען על כל העבר. און ווי די גמרא זאגט על בבא בן בוטא למחרת יום הכיפורים האט ער אפילו קיין ספק חטא אויך נישט געווען באולם, דארף מען דאך מער ניט ווי אנהייבן בויען די מקדש וואס דעמאלט וועט זיין די ושכנתי בתוכם ווארט מען אויף די התעוררות זאל אראפ קומען און נתלבש ווערן אין א ענין של פועל און מען קען זיך ניט דערווארטן חס ושלום. און אט א דאס איז אויכעט על דרך זה בכמה וכמה פרטים וואס דאך איצטער נתגלה געווארן אויף רעדן האט דער רבי פלעגט אלעמאל זאגן א פארוואס זאגט מען נישט מי נעצרה אלוקי אבותינו אלוקי אברהם יצחק ויעקב איז דא אין דערויף שני סדרים ס'איז דא דער סדר ווי דאס איז מצד סדר הדורות און דערנאך איז דא דער סדר ווי ס'איז וואס ס'איז זיך נענטער און עבודת האדם די ברכה מלמעלה גייט אין א סדר מלמעלה למטה עבודת האדם גייט מן הקל אל הכבד מן הקרוב אל הרחוק. אט דאס וואס ווי גערעדט פריער וואס איז נוגע במיוחד צו חסידים איז אט דאס וואס בשנים הכי אחרונות זענען זיך נתגלה געווארן כמה וכמה כתבי יד ס'איז געווארן שלא בערך ווייניגער די התנגדות אויף לימוד פנימית התורה וואס דאס איז בימינו תורת החסידות וואס לכאורה האט דאך גלייך געדארפט זיין אז מען זאל זיך האט פארטרינקען במי הדעת הטהור ווי דער רמב"ם זאגט, וואס דאס איז דער דעת הוויה כמים לים מכסים, און מען זאל אזוי אויכעט מפרסם זיין און מפיץ זיין דעם לימוד ביז ער וועט פארפלייצן און ממלא זיין אויכעט דעם שטח, וואס דערוויילע ווערט ער אנגערופן בשם חוצה. איז זעט מען אז דערוויילע נאך בערך ווי ס'האט געקאנט זיין איז לגמרי לא נגע ולא פגע, וכאמור לעיל ניט חס ושלום ס'אן ענין של מזיד, יעדער האט מן המוכן כמה וכמה תירוצים, אבער פון די אלע תירוצים קומט ניט צו נאך א האלבע שעה לערנען אין לערנען חסידות, און אפילו ניט קיין פערטל. און טאמער האט ער א גוטן תירוץ וועט מען אים געבן נאך א טייל גן עדן, און טאמער חס ושלום ניט וועט עס אים פעלן, אבער די תכלית איז דאך אז א נשמה בגוף און אין עולם הזה הגשמי ולמטה מעשרה טפחים זאל זי מאכן א דירה לו יתברך דורך דערויף וואס ס'וועט זיין דער ועשו לי מקדש און משחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, און ווי חסידות איז דאס מסביר אז ד' אמות איז דאס די ד' אותיות פון שם הוויה וואס פון זיי קומט ארויס די הלכה וואס דאס איז די שני עניינים פנימית התורה און נגלה דתורה. און אט אזוי איז דאס דא בכלל, און אזוי איז דאס אויכעט דא בכמה פרטים, וואס ס'איז געווען כמה פרטים וואס מ'האט געהאפט אז זיי וועלן מעצמם דאס טון, ס'איז געווען כמה פרטים וואס מ'האט ניט געווארט אויף האפענונג און מ'האט זיי בפירוש געבעטן זאלן דאס טון, ביז וואנעט אז ס'איז געווען אזוינע וואס מ'האט זיי געהייסן זיי טון. ולאחרי כל זה איז דער האט ניט דערטאן און דער האט ניט אנגעהויבן און דער האלט אין אנהייבס וכו' וכו'. אזוי ווי ס'שטייט אויף פורים אז יום הכיפורים איז דאס אזוי ווי כ-פורים און אויף יום הכיפורים איז דאך אט א דעמאלט דער לעומת זה האט דאך קיין שליטה ניט. וואס דערפאר קען מען דאך דעמאלט זאגן די אלע על חטא ווארום דער שטן איז דער יענער האט דעמאלט קיין ארט ניט, על אחת כמה וכמה ביום הפורים וואס דעמאלט איז דאך ונהפוך הוא, ביז וואנעט אז נהפך מאבל ליום טוב ומיגון לשמחה, איז אט אזוי אט אט די אלע עניינים איז א פשיטות אט דאס וואס האט זיך גערעדט איז מיט א פשיטות הגמור אז וועט קיינעם חס ושלום ניט שאַטן, און מער ניט בתקווה ובבטחון על יסוד ההבטחה פון אל ידח ממנו נידח אַז על כל פנים פון צוועלף אַזייגער היינט ביינאַכט וועט עס ווערן אַ שינוי עיקרי סיי בכל פרט ופרט סיי בכלל קטן סיי בכלל גדול אַז ניט נאָר אויסנוצן די מעגלעכקייט און די אפשריות